ספר הושע פרק י א, דאס איז די המשך פון פרשה ט ו וואס אונז האבן געלערנט אין די צווייטע האלב פון די פריערדיגע פרק, בעצם אזוי ווי אונז האבן געזען אין די פריערדיגע פרק אז מען גייט צוריק און מען זאגט מימי הגבעה חטאת ישראל, האסט געזינדיגט פון די צייט פון די גבעה, גייען אונז דא אויך נאכאמאל צוריק אפילו פריער פון די זמן הגבעה ביז פון די זמן פון יציאת מצרים צו זאגן כאילו פארוואס, וואס האט דער אייבערשטער פון די גאנצע זאך, וואס קומט דא אריין די גאנצע זאך פון אידן, ווייל ס'איז שוין א לאנג די אהבה, די קאנעקשאן פון די אייבערשטער מיט אידן איז אויכעט זייער לאנג, און וויבאלד שוין זייט דעמאלטס אדער שפעטער האבן זיי בוגד געווען אין דעם, ממילא האט ער א פראבלעם. ער זאגט כי נער ישראל ואהבהו, וממצרים קראתי לבני, נאך פון ווען די אידן זענען געווען יונג האב איך זיי ליב געהאט, נאך פון מצרים האב איך זיי גערופן מיינע קינדער, איך האב גערופן זיי צו מיינע קינדער, דערווייל קראו להם, כן הלכו מפניהם, מען האט זיי גערופן, אזוי זענען זיי אוועק געגאנגען, ס'איז נישט קיין קלארע. פסוק אבער די משמעות איז איך רוף זיי, די אייבערשטער רופט זיי מיט נביאים זיי זאלן גיין די ריכטיגע וועגן און דערווייל גייען זיי אוועק, אדער קען מען זאגן קראו להם מיינט איך האב גערופן אדער אזוי האבן די אנדערע גערופן אזוי ווי ס'שטייט וקרא לך ואכלת מזבחו די עבודה זרה די עבודה זרה האט גערופן איז מען אויך געגאנגען. לבעלים יזבחו ולפסילים יקטרון איז מען געגאנגען צו די בעלים צו די פסילים געמאכט קטורת, אבער. בעצם זענען זיי מיינס, ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו, ולא ידעו כי רפאתים איך האב זיי מרגל געווען, וואס מיינט מרגל געווען? קען זיין פשוט טייטש אזוי ווי איך האב זיי געלערנט גיין מיט פיס, תרגלתי מלשון רגל, און שפעטער אזוי ווי ס'דא געלערנט מיט די פיס קחם על זרועותיו, כ'האב אים גענומען אויף זיינע הענט, אויף מיינע הענט אפשר צריך לומר, אויף זיינע הענט כ'הייס צו גענעם, אזוי ווי בעיביס, איך האב געזאגט כי נער ישראל איז געווען א קליינע בעיבי, איך האב אים גענומען, אזוי ווי קליינע בעיביס און גענומען אויף מיינע הענט, און זיי האבן נישט געוואוסט, ולא ידעו כי רפאתים, זיי האבן נישט געוואוסט אז איך בין דער וואס היילט זיי אויס, ווי אונז האבן געלערנט כסדר. רש י באמערקט דא אז ס'סאונדט ווי עפעס א קאנעקשאן פון די מעשה פון אפרים און מנשה וואס מ'האט גענומען אויף זרועות יעקב, שכל את ידיו. ס'איז אויך א אינטערעסאנטע רש י ברענגט א טייטש סיי דא און סיי אין די חומש פון מדרש וועגן דעם אבער ס'זעט אויס אז ס'איז דא עפעס א שייכות אויך. על כל פנים פשוט פשט פון די פסוק רעדט ער אלץ ווי די אייבערשטער האט כאילו ער געבעיביסיט ער האט געהאלפן אפרים די אידן און זיי האבן זיך נישט צוריק געענטפערט מיט די זעלבע וועג. בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה כ'האב זיי געשלעפט מיט מענטשליכע שטריק, וואס הייסט מענטשליכע שטריק? מיט עבותות אהבה שטריק פון ליבשאפט, דאס הייסט כ'האב גערעדט מיט זיי מיט ליבשאפט נישט מיט שליפט, א בהמה. שלעפט מען מיט שטריק א משיכה מיט א שטריק ממש א מענטש אזוי שלעפט מען אים מיט א חבלי אדם א מענטשליכע שטריק מיינט מיט ווערטער מיט דברי אהבה ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם ואט אליו אוכיל כ'האב געווען צו זיי אויכעט נישט קיין קלארע פסוק אבער אזוי ווי רשי טייטשט אזוי ווי ווען א מענטש האט ליב א בהמה הייבט ער אויף די עול אביסל פון זיין פנים פון זיין לחי עס זאל אים זיין גרינגער ואט אליו אוכיל איך האב געגעבן צו אים איך האב גענויגט צו אים אדער מיינט עס עסן אדער מיינט עס יכולת איך האב אים געגעבן כח ער זאל עס קענען ליידן דאס הייסט איך האב זיך נישט געפירט מיט זיי מיט שוועריקייטן מיט הארשנעס אזוי ווי מען פירט זיך מיט א בהמה אדער מיט א בהמה וואס מען האט נישט ליב פארקערט איך האב זיי געליבט געהאט איך האב זיי געפירט מיט בעבותות אהבה לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב אויכעט נישט קלאר ווי קאנעקט זיך דער פסוק רשי טייטשט. איך האב זיי געזאגט זיי זאלן זיי נישט גיין אין מצרים אבער וואס העלפט עס זיי ווייל אשור וועט זיין זיין מלך פארוואס כי מאנו לשוב ווייל זיי ווילן נישט תשובה טון אדער ס'איז משמע יא אז זיי ווילן נישט גיין קיין מצרים ווילן יא גיין קיין מצרים אפשר האט דאס צו טון מיט דעם וואס די אידן ווייסן נישט צו זיי זאלן גיין מיט מצרים אדער מיט אשור לבעל וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממועצותיהם עס גייט קומען א שווערד אין זיינע שטעט וכלתה בדיו עס וועט פארטיליגן זיינע בדים, לכאורה מיינט עס אזוי ווי די בארס וואס מיט דעם האלט מען די שטאט פארמאכט, ווי בדים, בדים פון די ארון, ואכלה און עס וועט זיי וועלן געגעסן ווערן, עס וועט עסן אדער פארטיליגן ממועצותיהם, מסביר רשי און אנדערע מפרשים, ס'הייסט וועגן זייערע עצות, דאס איז אזוי ווי נאך א גאנצע קלאוז, וועגן זייערע שלעכטע עצות וועגן דעם גייט זיי קומען די עונש. ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם זיי מיין פאלק זענען נאך תלוי זיי הענגען אויף משובתי אויף מיין תשובה אדער אפשר משובתי משובה זיי גייען נאך אלץ אוועק פון מיך ואל על יקראהו זיי גייען רופן עפעס אל על אבער זיי דערהייבן זיך נישט ס'איז נישט קלאר וואס די אל על איז אדער רופן זיי צו דער אייבערשטער אבער ער דערהייבט זיך נישט זיי העלפן טוען עס נישט ריכטיג אדער מיינט זיי רופן צו אנדערע זאכן.

א כלליות פון דעם פסוק איז, זעהט אויס דער אייבערשטער איז אזוי ווי זיך מנחם, ער האט חרטה אויף דעם וואס ער זאגט ער וויל זיי חרוב מאכן, ער זאגט ווי זאל איך דיך געבן, ווי זאל איך דיך מגן, לכאורה מיינט עס מלשון מגן לחינם, ווי זאל איך דיך איבערגעבן צו די פיינט, איך וועל דיר חרוב מאכן אזוי ווי אדמה און צבאים, יא עס זענען געווען שטעט סדום עמורה אדמה און צבאים. ס'איז פֿאַרדרײט זיך איבער מײַן האַרץ, מײַן נחומי, מײַנע, ס'הײסט מײַן חרטה דרײט זיך איבער, איך פֿיל חרטה, איך װיל נישט טאָן, איך װיל נישט טאָן חרון-אַפּי, איך וויל נישט משחית זײַן אפֿרים, איך בין אַ גאָט, איך בין נישט קײן מאַן, ס'הײסט, רשי זאָגט, איך האָב שױן צוגעזאָגט, איך װעל זײַן גוט צו זײ, איך גײ נישט יעצט זײַן שלעכט צו זײ. בקרבך קדוש ולא אבא בעיר, לכאורה קען מען טייטשן בעיר מלשון בעירה, איך וויל נישט קומען פארברענען, איך וויל נישט קומען חרוב מאכן אדער בעיר אזוי ווי ביער בשדה אחר, פארוואס? ווייל איך בין הייליג. איך בין דער איך בין דער קדוש וואס איז בקרבך. ס'זעט אויס דא אזוי ווי ער ער זאגט אפשר נאכדעם וואס ס'גייט זיין די גלות ס'גייט זיין א תשובה אדער שוין פארדעם. און וואס וועט וואס וועט זיין וואס איז בעסער אחרי השם ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים די אידן וועלן גיין נאך דער אייבערשטער לכאורה אפשר ארויס פון גלות נאך דער אייבערשטער אזוי ווי א לייב וואס שרייט און מען לויפט נאך אים אדער מען לויפט אוועק פון אים פארוואס ווייל דער אייבערשטער שרייט און די קינדער ציטערען פון מערב ס'הייסט לכאורה די אידן גייען זיין ווייט בארץ מערב ערגעץ, וועט דער אייבערשטער געבן א שריי און זיי וועלן נאכגיין אים, יחרדו כציפור ממצרים, וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאום אדני. דאס זעט אויס אז ער דרייט איבער די די דימויים די לשונות וואס ער האט גענוצט פריער, כסדר געזאגט אז די אידן גייען אזוי ווי א פייגל פליט אריין אין די טרעפ אין די פאסטקע, און גייען אין זיי כיונה פותה קיין מצרים קיין אשור, דא זאגט ער פארקערט אז דער אייבערשטער וועט געבן א געשריי, זיי זאלן געבן אזוי ווי א פייגל מען געבט עפעס א קלאפ מען געבט עפעס א שריי, און די פייגל קומט צוריק צו פליען צום באלעבאס, אזוי די אייבערשטער וועט צוריקברענגען די אידן צו זייערע הייזער.